אנהייבנדיג פון די מאור הגדול וואס דאס איז די חמה, און דאס אויכעט פארבונדן וואס די משנה זאגט א בתולה נישאת ליום הרביעי, א בתולת ישראל, וואס נישט קוקנדיג אויף דערויף וואס וואס מען האט זיך געפונען אזא מין לאנגע צייט אין דעם חשך כפול ומכופל, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, פונעם חשך כפול ומכופל פון דעם גלות במיוחד, איז מען געבליבן אין א מעמד ומצב פון בתולה, חס ושלום אז זאל זיין בעלונו אדונים זולתך, ווארום אידן זענען דאך מכריז, ווי מען האט ערשט געזאגט אויכעט אין דער ברכת החמה, אז מ'גרייט זיך, צו והיה הוי' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו אחד, דורך דערויף וואס מען שטייט זינט ירידת הנשמה פון דעם ארט וואס דארט איז זי געשטאנען אנכי עומד לפני הוי' אלוקי ישראל, און אראפגעקומען אין עולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה הימנו אין די בירא עמיקתא, און פון דעסטוועגן שטייט מען אין א מעמד און מצב פון בתולת ישראל, הוי' אחד ושמו אחד, און מען ווייס אז דאס מען איז אראפגעקומען למטה כדי מען זאל צוקומען צו בתולה נישאת ביום הרביעי. אין צוגאב צו די אירוסין וואס איז געווען ביי מתן תורה, זאל זיין די נישואין נישאת דורך יום הרביעי, וואס א איד וואס ער איז א מאור הקטן, דומה ללבנה יעקב הוא הקטן און יקום יעקב כי קטן הוא,

און אין א לשון נקי אז ס'גאר קיין ספק ניט אין דעם, אז בשעת ביי א אידן איז דא א דבר בלתי רצוי, איז א זיכערע זאך אז דאס איז כדי אים זאל צוקומען א רב טוב, א סך טוב, און זאל צוקומען אזא מין טוב וואס איז באהאלטן בבתים און אין כתלים. פארבאהאלטן, מען זעט אים ניט, און אנדערש קען מען אים ניט צוקומען צו אים, סיידער דורך ניתוץ הבית, דורך חרוב מאכן דעם בית המקדש, וואס דעמאלט ווערט נתגלה די אלע עניינים טובים, די אלע ניצוצי קדושה, וואס זיי זיינען באהאלטן אויכעט אין כסף וזהב.

דעם רב טוב דער אזוי ווי ער איז דער ארץ חפץ אין וועלכן דער אייבישטער האט אריינגעלייגט אבנים טובות ויקרות ביז ווי די אוצרות וואס עין לא ראתה אלקים זולתך כמבואר אין דעם משל בארוכה אין די מאמרים פון יום ההילולא פון נשיא דורינו

אז ער וועט האבן ווי געזאגט פריער רב טוב כפשוטו למטה מעשרה טפחים בכל המצטרך לו, און דאס איילט נאך מער צו דער ענין הטהרה און דער ענין פון בתולה נישאת ליום הרביעי און דער ענין פון הקהל את העם האנשים והנשים והטף

האט דער נשיא בישראל געבראכט קרבנות וחטאת את המקדש און דערמיט איז מען מחנך דעם בית המקדש השלישי, וואס דער ענין ווי אלע עניינים וואס טוט דער נשיא דוד מלכא משיחא ווערט זיך צוגעגרייט דורך מעשינו ועבודתינו בזמן הגלות,

און אנטפלעקט אים אויכעט דעם הון יקר וואס ער האט בחלקו בעולם כפשוטו, און דאס ווערט געטאן אין אן אופן פון ראו בעין אז ראו כל עמי הארץ כי שם הוויה נקרא עליך, אז א ויראו ממך, אז אלע זעען ווי אזוי יעדער איד, און דער אידישער פאלק לשון יחיד איז דאס א בן להקדוש ברוך הוא, און דאס שטייט אלץ בגלוי דורך חסדו וטובו פון דעם אייבערשטן וואס שטייט אויכעט בגלוי.